מ'וועט היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט"ז, פרשה איז פרשת וארא, מיר לערנען די פינפטע שיחה אין פרשת וארא, וארא, שיחה ה', און אין ליקוטי שיחות חלק ט"ז איז דאס עמוד זיבן און אַכציק. און די שיחה איז פשוט געוואלדיג וואס וועט דער רבי דא מחדש זיין און די שיחה וואס דער רבי וועט לערנען דא און וואס דער רבי וועט ארויסברענגען די נקודה וואס מען קען זיך אראפלערנען פון דעם אין עבודת השם אויף ווי ווייט מען דארף דינען דעם אייבערשטן און ווי אזוי מען דארף דינען דעם אייבערשטן. ס'איז פשוט די ווערטער ענדיגן זיך צו זאגן וואס די חידושים און וואס די גרויסקייט און טיפקייט פון די שיחה איז און פארשטייט זיך אז כ'וועל נישט גיין זאגן ביי יעדן קטע א געוואלדיג, ס'איז א געוואלדיגע שיחה, כ'וועל עס לאזן פאר ווער ס'וועט הערן, יעדער איינער זאל אליין זאגן, אה, געוואלדיג געוואלדיג וואס די חידושים זענען דא, פשוט הפלא ופלא, הפלא ופלא וואס דא איז. דער רבי וועט זיך שטעלן אויף דעם ענין וואס אין פרשת וארא הייבט זיך אן די מעשה פון די מכות וואס דער אייבערשטער האט געברענגט אויף די מצרים, און וועגן די מכות וואס דער אייבערשטער האט געברענגט אויף די מצרים איז דא א מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא, וויפיל ווי איז געווען די מכות, ווי מען זאגט דאס אין הגדה של פסח, ווי מיר וועלן גלייך לערנען אין אות א', דאן וועט דער רבי דאס פארגלייכן אז די מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא איז זייער ענדליך, און ס'איז די זעלבע שיטה וואס רבי יהודה און חכמים קריגן זיך אין דעם ענין וואס מען דארף מבטל זיין דעם חמץ, וואס חמץ איז דאך א ענין וואס האט צו טון אויכעט מיט דעם ענין וואס א תוצאה פון דעם ענין פון מצרים, ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה. דאן וועט דער רבי דאס פארגלייכן אויכעט די זעלבע זאך אין דעם ענין פון הנאה ווי א ווי מען קוקט אויף הנאה צו ס'איז דא צוויי וועגן ווי מען קוקט אויף דעם ענין פון הנאה וואס מען רעדט זיך וועגן חמץ וואס איז אסור בהנאה אויכעט און לויט דעם וועט אויכעט זיין דארט אריינקומען די שיטה פון וואס איז גלייך צו רבי יהודה מיט פון רבי יהודה מיט די חכמים און רבי אליעזר מיט רבי עקיבא און נאכדעם וועט קומען דער ענין ווי מען לערנט עס ארויס ווי געזאגט פריער וואס איז דער לימוד אין עבודת השם ווי דארפן מיר ארבעטן אויף צו פטור ווערן פון אונזער רע און דינען דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין. אות א'. בנוגע די מכות וואס דער אויבערשטער האט געבראכט אויף די מצריים, איז דא א פלוגתא, אין הגדה של פסח ווערט עס געברענגט, מען זאגט עס יעדן מאל ביים סדר, און ס'ווערט גענומען פון מכילתא אין פרשת אין פרשת בשלח, איז דא א פלוגתא צווישן רבי אליעזר און רבי עקיבא, רבי אליעזר אומר כל מכה היתה של ארבע מכות, וכולו, רבי עקיבא אומר של חמש מכות כולו. א מחלוקת פון רבי עקיבא מיט פון רבי עקיבא מיט רבי אליעזר, רבי אליעזר האלט אז יעדע מכה וואס דער אייבערשטער האט געברענגט אויף די מצרים איז דאס געווען פון איז יעדער איינער געווען פֿיר מכות, רבי עקיבא זאגט ס'איז געווען פינף מכות. וואס איז דער תוכן פון די צוויי דעות של ארבע און של חמש? וואס טוט זיך דא? וואס מיינט דאס? ס'איז דאך געווען צען מכות, דם, צפרדע, כינים, עורב, וואס מיינט דאס אז יעדע מכה איז געווען פון פיר אדער יעדע מכה איז געווען פון פינף? און לויט רבי אליעזר'ן קומט אויס אז ס'איז געווען אין מצרים איז געווען פֿערציק מכות, און לויט רבי עקיבא'ן קומט אויס אז ס'איז געווען פֿופֿציק מכות, און דערנאכדעם ניצט דאס אויכעט שפעטער אויף דעם ענין פון די מכות וואס איז געווען ביים ים סוף, אז ביים ים סוף איז לויט רבי אליעזר'ן געווען צוויי הונדערט, ווייל פֿיר מאל פֿופֿציק איז צוויי הונדערט, און לויט רבי עקיבא'ן איז געווען צוויי הונדערט און פֿופֿציק, ווייל פֿופֿציק מאל פֿיר איז צוויי הונדערט און פֿופֿציק. סאו אדער פיר מאל פופציג איז צוויי הונדערט, און פינף מאל פופציג איז צוויי הונדערט און פופציג. וואס מיינט עס דא? וואס איז דא געווען? דער רבי זאגט אזוי, וואס איז דער תוכן פון די צוויי דעות של ארבע או של חמש, איז מבאר איז מבואר אין כלבו, דער כלבו איז מבאר בשם פון בעל המלמד, ס'איז דא א ספר וואס ווערט אנגערופן בעל המלמד, און דער כלבו ברענגט אים אראפ, און ער איז מסביר וואס די מחלוקת איז צווישן רבי אליעזר מיט רבי עקיבא. איז אבער איז דער מבואר אין כלבו כלבו איז געווען איינער פון די ראשונים און ער איז מסביר פון דעם בעל המלמד אז די פלוגתא איז אזוי רבי אליעזר האלט אז די מכות האבן דורכגענומען ס' ס'רעדט זיך דא די מחלוקת איז אין איין ווארט ווי טיף האט דורכגענומען די טומאה פון מצרים און ווי טיף האט געדארפט זיין דער ענין פון די מכה און דאס איז די מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא און דער רבי איז עס מסביר געשמאק ווי דער כלבו ברענגט עס אראפ רבי אליעזר האלט אז די מכות האבן דורכגענומען אלע ד' יסודות פון יעדע זאך ס'האט דורכגענומען די אלע ד' יסודות פון יעדע זאך מען גייט מסביר זיין וואס דאס איז קלאר אין וועלכע ס'זענען געווען די מכות דאס הייסט די מכה איז געווען נישט נאר אין דער זאך

רוח, מים און עפר, דאס איז אין יעדן זאך איז דאס דא, די שאלה איז נאר וואס איז גובר אין יעדן זאך, אז מען קוקט אויף וואסער, איז וואסער איז דער איז די מערסטע וואס איז דא אין דעם זעט מען, ווען מען קוקט אויף וואסער איז מים, אבער אין מים איז דא אויכעט אביסל רוח, ס'איז דא אביסל עפר, און ס'איז דא אויכעט אש, ווי ס'ברענגט זיך אין ספרים דער הסבר וואס דאס איז, אז מען זעט אין יעדן זאך איז דא די פיר זאכן, איינע פון די דוגמאות איז אז מען פארברענט א א האלץ, וואס מען זעט א האלץ איז דאס וואס בלייבט דארטן, בלייבט נאך אלץ דער ענין פון פון עפר בלייבט נאך דארטן, ס'ווערט פארברענט דער יסוד פון דעם עץ ווערט פארברענט און ס'בלייבט דער ענין פון עפר עץ וואס אז אין עץ איז דער עיקר נקודה איז עץ אבער ס'דא אין אים אלע פיר אלע פיר יסודות. מ'קען זען אויכעט אז מ'קאכט אסאך מאל אסאך וואסער אין אין אין א טאפ אדער א שבת'דיגן טשייניק וואס מ'האלט אויף שבת מיט די צייט ווערט אונטן ווערט אסאך אסאך זאמד פשוט און ס'ווערט צוגעקלעבט צו דעם ענין דערנאך דארף מען עס אראפנעמען אדער מ'דארף אוועקווארפן און קויפן א נייעם עס איז דא אין יעדע זאך וואס איז באשאפען געווארן איז דא אלע פיר יסודות אין יעדן זאך, דער רבי גיבט א דוגמא, וואס איז די דוגמא אויף די מכה צו זאגן אז ס'איז אז ס'איז געווארן די מכה נישט נאר אין דעם זאך ווי מען זעט עס אינגאנצן נאר ס'איז געווארן אין אלע פיר יסודות איז דאס געווארן, איז דער רבי מסביר, ולדוגמא, מיט דער מכת דם איז געשלאגן געווארן נישט נאר די וואסער ווי דאס זעט זיך אלס מציאות פון מים, איך זע דאך ווען איך קוק אויף וואסער, וואס זע איך? זע איך נאר וואסער. קען מען דאך זאגן אז ס'איז געווארן געשלאגן נאר די וואסער. קומט רבי אליעזר און זאגט, ניין, ס'איז נישט געשלאגן געווארן נאר די וואסער. ס'איז געשלאגן געווארן אזוי טיף, די טומאה איז געווען אזוי טיף, אז מ'האט געשלאגן די פיר יסודות וואס זענען דא אין אים אויכעט. נאר אויך דער אש, רוח ועפר שבמים האט זיך אויכעט, האט מען אויכעט געשלאגן און ס'האט זיך געביטן. דאס איז די שיטה פון רבי אליעזר. רבי עקיבא טוט אויף נאך מער, רבי עקיבא זאגט אז די טומאה איז געווען אזוי טיף אז מען האט געדארפט האבן די מכה זאל זיין אז ס'איז געווען חמש, כל, רבי עקיבא של חמש מכות איז דאס געווען, וואו קען זיין חמש? איך האב דאך שוין אש רוח מים עפר אז ס'איז דורכגענומען אלע יסודות. פון וואס די זאך איז באשאפן געווארן, נאר נישט נאר די וואסער ווי איך זע די וואסער, נאר אלע פיר יסודות האבן באקומען די מכה פון דם, ווי קען זיין נאך איינע, זאגט דער רבי זייער געשמאק, רבי עקיבא טוט אויף נאכמער, אז די מכה איז אויך געווען אין דעם חומר היולי פון דער זאך, וואס איז פשוט אויסגעטאן פון דעם ציור פון די ד' יסודות, קומט אויס אז יעדע מכה איז געווען של חמש אין די יסודות און אין חומר היולי, ברענגט זיך אין ספרים ס'דאכט זיך אז ס'ברענגט זיך גאר פון פון אריסטו וואס ער וואס ער האט דאס מחדש געווען דאכט זיך מ'ניצט דאס מ'ניצט עס ביי אונז אזוי ווי מ'ניצט דער רמב"ם, דער רמב"ם שרייבט מפורש אין קידוש החודש אז ער ניצט די זאכן די ספרים פון די פון די גוים וואס זיי האבן מחדש געווען אין ענין פון קידוש החודש, דער ענין פון כח היולי איז די זאך וואס דאס ברענגט צו די פיר יסודות, ס'איז העכער און טיפער פון די פיר יסודות, פון דעם קומט ארויס די פיר יסודות, קומט רבי עקיבא און זאגט אז דער עונש, דער שלאגן פון די מכה פון דם איז געווען נישט נאר אין מים ווי ס'קוקט אויס, נישט נאר אין מים ווי די פיר יסודות זענען, זענען אין אים, זענען אלע געווארן געשלאגן, נאר אפילו דער כח היולי וואס ברענגט צו דעם ענין פון וואסער איז אויכעט געשלאגן געווארן, איינע פון די דוגמאות וואס מ'ברענגט אראפ אין חסידות און. מען האט דאס געלערנט אלס יונגע חברה ווען מען האט געלערנט אין ישיבה האט מען אונז געגעבן א געשמאקן משל אויף דעם אז ס'איז דא א גרעין וואס מען גייט און מען זייט עס איין און פון דעם קומט ארויס א גאנצער בוים איז לכאורה אין דעם גרעין צושנייד דעם גרעין און קוק אריין אין אים וואס וועסטו זען? וועסט גארנישט זען, וועסט זען א גרעין אין דעם גרעין איז שוין דא דער שורש, און ס'איז דא דער עץ, און ס'איז דא די, און ס'איז דא די, די, די ענפים, ס'איז דא דער, דערנאכדעם איז דא אויכעט די צווייגן, און ס'איז דא די בלעטער, און ס'איז דא די פרוכט, אלץ ליגט אין דעם גרעין. וואסערע סארט אופן ליגט עס דארטן? אין אן אופן פון היולי, פון דעם וועט אלס ווערן. דאס הייסט אז למעשה בפועל איז דאס העכער פון די פיר יסודות, און ווענדט זיך וואו איך קוק, אז איך קוק ביי א בוים און איך קוק אויף א גרעין, איז אין דעם גרעין ליגט אלע זאכן וואס איז זיין אין בוים, אבער מען זעט, מען קען עס נישט זען. דאס הייסט אז ס'איז דער יסוד פון די אלע פיר זאכן ווערט אנגערופן כח היולי וואס פון דעם קומט עס ארויס. איז נאכאמאל, רב לעזער האלט אז די מכות זענען געווען אויף די פיר, נישט נאר אויף דעם עצם וואסער און די אנדערע יסודות נישט, נאר אלע יסודות זענען געשלאגן געווארן און ס'האט זיך געביטן און ס'איז געווארן בלוט, אויכעט די אנדערע יסודות די אש, רוח און עפר אויכעט. רבי עקיבא איז מחדש נאך טיפער אז אפילו דער כח היולי איז אויכעט געווארן טמא און מ'האט עס געדארפט שלאגן און אויסאיידלען און מאכן ריין. אות ב', וואס איז דער מכוון פון דעם? זאגט דער רבי, דער מכוון אין די מכות איז געווען כשמן, ווי מ'האט עס אנגערופן מכות, וואס מיינט מכות? זאגט דער רבי, צו שלאגן און צו צוברעכן, דער ענין איז צו שלאגן און צו צוברעכן מצרים, צוברעכן דעם ענין פון טומאה, איז כשמן צו שלאגן און צוברעכן מצרים, דערפון איז פארשטאנדיק אז דער ענין הנ"ל וואס מ'האט ערשט געלערנט פון ר' לעזער מיט ר' עקיבא'ס שיטה, דאס וואס די מכות האבן דורכגענומען די דברים העמוקים איז, דער רבי האט מסביר געווען דאס זייער געשמאק, וואס איז לויט ביידע דעות און וואס קומט צו לויט ר' עקיבא'ן. א', לויט ביידע דעות איז דאס געווען נישט נאר אין דעם גילוי אין דער זאך ווי זי זעט זיך אן, נאר אויך אין דעם העלם און עצם הדבר. סיי רבי אליעזר און סיי רבי עקיבא האלטן אז ס'איז נישט געווען נאר אין די וואסער, נאר ס'איז געווען אויכעט אין אלע פיר זאכן. ב', די צוויי דעות הנ"ל, צו דאס איז געווען אויך אין דעם חומר היולי ווי רבי עקיבא האלט, אדער נאר אין דעם חומר ווי ער האט שוין א ציור פון די ד' יסודות, דאס איז מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא, ביידע זענען מודה אז ס'געווען נישט נאר אין דעם ציור ווי איך זע די וואסער אליין, נאר ס'געווען אין אלע פיר יסודות, דאס איז וואס רבי אליעזר האלט, און רבי עקיבא קריגט און ער זאגט ניין ס'געווען אפילו אויפן יסוד היולי, וואס איז קומט פון דעם קומט ארויס די פיר יסודות, איז אויכעט געווען דער ענין פון דעם שלאגן און ס'געווען דער ענין פון מכה, דערפאר זאגט ער כל מכה ומכה של חמש מכות, איז. די מחלוקת וואס איז דא צווישן רבי אליעזר מיט צווישן רבי אליעזר מיט רבי עקיבא, זאגט דער רבי, איז דאס תלוי אויף וויפיל טומאת מצרים האט עס דורכגענומען, אזוי די מחלוקת, ס'איז תלוי וויפיל טומאה פון מצרים האט דורכגענומען די זאך, די וואסער, די אלע זאכן וואס געווען די מכות, ווי האט עס דורכגענומען. וואס בהתאם לשיעור זה, לויט דעם שיעור פון וויפיל די טומאה האט דורכגענומען די זאך, זענען געקומען די מכות צו מבטל זיין די טומאה. זייער פארשטאנדיג. געקומען די, איז לויט רבי אליעזר איז געווען די טומאה נאר אין די פיר יסודות, נישט נאר אין די עצם וואסער נאר אויכעט אין אש רוח, און עפר, און לויט רבי עקיבא איז געווען דורכגענומען די טומאה מען האט עס געדארפט שלאגן אפילו אין דעם יסוד אין דעם עצם פון וואו ס'קומט ארויס וואס ווערט אנגערופן כח היולי דארטן האט אויך געדארפט זיין דער ענין פון די מכה. אין אות ג דער רבי וועט עס פארגלייכן און מסביר זיין מיט די זעלבע מחלוקת וואס איז דא ביי חמץ, ווי אזוי מען דארף ביעור חמץ, פשוט אין ניג- דאס איז אלץ דער ענין פון וואס מען רעדט דא דעם ענין פון פנימיות העניינים, אויף וואס דארף מען שלאגן צו פטור ווערן פון די טומאה, דער רבי זאגט מיר געפינען די זעלבע זאך אויכעט אין נגלה, די זעלבע זאך וועט מען געפינען א מחלוקת פון רב יודא מיט חכמים, און ס'זאל זיין ממש די שיטות פון רב יודא מיט חכמים וועט זיין גלייך צו די מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא. דער ענין הנ"ל, אז טומאת מצרים האט דערגרייכט דעם עצם פון מציאות הדברים, ווי געזאגט פריערט, אפילו נאך רבי אליעזר האט עס אויך געווען אין די מציאות הדברים, והראיה ער האלט אז יעדער מכה איז געווען פון פיר, פון אלע פיר יסודות, נישט נאר ווי די מים איז מים פאר זיך אליין. איז לויט ביידן האט דאך עס דערגרייכט דעם עצם פון מציאות הדברים, און די אויבנגעבראכטע פלוגתא אין דעם, שפיגלט זיך, די מחלוקת פון רבי אליעזר מיט רבי עקיבא, שפיגלט זיך אפ ווי אלע ענייני אגדה און פנימיות התורה, דאס וואס רבי אליעזר און רבי עקיבא קריגן זיך איז דאס דער ענין פון א רוחניות'דיגער ענין, וואס רעדט זיך דארט וועגן די מכות, ווי איז געווען די מכה, ווי טיף איז געווען די טומאה, ווי טיף איז מען פטור געווארן פון די טומאה, דאס איז אלץ א רוחניות'דיגער ענין, זאגט דער רבי אז אזוי ווי אלע עניינים פון אגדה און פנימיות התורה קומען אראפ אויך אין נגלה דתורה, וועט מען טרעפן די זעלבע מחלוקת אין נגלה דתורה וואס איז גלייך צו די מחלוקת פון רבי אליעזר און רבי אליעזר און רבי עקיבא, איינער האלט ווי די רב יודא און איינער האלט ווי די חכמים, די זעלבע יסוד, די זעלבע שיטה, איז אין דעם ענין פון חמץ, ביז אין הלכה אין דעם תוכן ואופן האיסור חמץ וואס איז א מסובב פון טומאת מצרים, חמץ איז א מסובב פון טומאת מצרים, ווי מיר זעען קלאר אז פאר יציאת מצרים, די נאכט פון יציאת מצרים האט געדארפט זיין דער ענין פון פטור ווערן פון דעם גאנצן ענין פון חמץ, ס'האט נישט געטארט זיין קיין חמץ, ווי ס'איז באוואוסט דער גאנצער ענין פון דער אלטער רבי ליקוטי תורה וואס ער קאכט זיך אזוי שטארק אין דעם אז ס'איז דא א ענין פון מצה וואס מען האט געגעסן אין מצרים, ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, עס איז געווען א מצוה, און דערנאכדעם איז דא די מצה וואס מ'איז אנטלאפן, און ולא יכלו להתמהמה, וואס איז נישט געווארן חמץ ווייל מ'איז געלאפן מיט דעם אויף די פלייצעס, אויף די אקסל האט מען עס געהאלטן, האט עס נישט געקענט ווערן חמץ. דא צוויי סארטן ענין פון מצה. מיר רעדן יעצט וועגן דעם ענין פון מצה וואס איז געווען אין מצרים, שטייט דארטן קלאר אז על מצות ומרורים יאכלו, עס איז געווען א מצוה אויף איין טאג, איז געווען דער ענין פון עסן מצות, און דערנאכדעם ווען מיר זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים איז געווען דער ענין פון נאכאמאל איז געווען דער ענין וואס איז מצות אבער ווייל ס'איז נישט געווארן חמץ אין מצרים האט מען געדארפט אכטונג געבן אויף דעם ס'איז געווען א ציווי פונעם אייבערשטן און ארויסגייענדיג פון מצרים איז דאס געווען פון זיך אליין ממילא זעט מען אז אין מצרים איז געווען דער ענין וואס האט נישט געדארפט זיין קיין ענין פון חמץ וואס איז באוואוסט דער ענין פון חמץ איז דאך ווייזט אויף דעם ענין חמץ איז דער ענין פון וואס עס וואקסט אויף און עס ווייזט אויף דעם ענין פון פון פון יצר הרע די זעלבע זאך איז דאס אויכעט ס'איז א מסובב פון טומאת מצרים. מיר לערנען ווייטער אין איינע פון די הערות וואס איז דער ענין פון אין הערה זיבן וועלן מיר לערנען וואס דער ענין פון חמץ וואס איז דווקא דער ענין פון חמץ אזוי שטארק הארב אין תורה ביז א משהו מיט אלע זאכן וועלן מיר לערנען שפעטער אין די הערה. דער איסור חמץ איז נישט נאר באכילה ובהנאה, נאר אויך בבל יראה ובל ימצא, ובבל ימצא, און ברענגט אויך דעם חיוב ומצוה פון ביעור חמץ. דער איסור חמץ איז נישט נאר וואס מען טאר נישט עסן און מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, נאר ס'איז נאך דא נאך א זאך, ס'טאר זיך גארנישט, טארסט עס גארנישט זען אין דיין שטוב, נישט נאר טארסט עס נישט זען, נאר בל ימצא, ס'טאר נישט זיין ביי דיר אין שטוב אפילו דער ענין פון חמץ. דער חילוק צווישן די דריי עניינים הנ"ל, האבן מיר דאך ערשט דריי זאכן דא, יא? מיר האבן איסור אכילה, מיר האבן איסור הנאה, און מיר האבן בל יראה ובל ימצא, וואס דאס ברענגט צו אז ס'דארף זיין ביעור חמץ, פטור ווערן פונעם חמץ. וואס איז דער חילוק צווישן די דריי עניינים? איז דער רבי מסביר, דער חילוק צווישן די דריי עניינים איז די שייכות פון אכילה ואיסורה מיט'ן דבר הנאכל. איז מיט זיין צורה ווי ער דער דבר הנאכל שטייט אין א ציור גמור ביז צו זיין ראוי לאכילה. ס'דא א איסור אז מען טאר נישט עסן קיין זאך וואס האט צו טון מיט חמץ. וואס מיינט דאס? אז דו האסט נישט דא א ברויט טאר מען עס נישט עסן, אויף דעם גייט אן דער איסור. ס'דארף זיין די צורה און ס'דארף זיין דער ציור גמור פון א זאך וואס מען קען עס עסן, און נישט מיט זיין חומר ווי ער איז בפני עצמו, ס'איז נישט מיטן עצם המציאות פון דעם דבר מאכל, נאר ווען ס'איז ראוי צו עסן און איך זעה עס אלס א שטיק חמץ, יעמאלט טאר מען, יעמאלט קען איך עס נישט עסן. ווי, וואס, וואס לערן איך ארויס פון דעם? אז טאמער האט א מענטש א שטיקל, א דוגמא, ס'איז נאר א דוגמא, מ'האט א שטיקל פלייש, אדער מ'האט א קארטאפל, און ס'איז נישט געקאכט, דארף איך נישט אנזאגן יענעם אז דו, אז דו קענסט עס נישט עסן. דאס איז נאך נישט געקאכט, אז עס איז נישט געקאכט קען מען עס גארנישט עסן, ווען דארף איך אנזאגן יענעם אז ער קען עס נישט עסן, אז עס איז שוין אפגעקאכט און די פלייש איז שוין אפגעקאכט אבער עס איז אסר'דיגע פלייש, אדער איך וויל דיר אנזאגן אז די אז דעם קארטאפל טארסטו נישט עסן, קען איך דיר עס זאגן נאר ווען דער קארטאפל איז שוין גרייט צום עסן, אבער נישט ווען ער איז נישט גרייט צום עסן, איז דאס איז דער ענין פון איסור אכילה, איסור אכילה איז אויף א זאך וואס איז ראוי און עס האלט שוין, מען קען עס עסן. מה שאין כן די הנאה ואיסורה פון א זאך איז פארבונדן אויך מיט דעם עצם פון דער זאך. אז איך האב א קארטאפל אדער פלייש וואס איז נאך נישט געקאכט, איז דא אויף דעם א איסור הנאה. איסור אכילה קען נישט זיין אויף דעם, דער איסור אכילה ווערט נאר ווען ס'איז שוין ראוי צו עסן, דאס איז דער איסור פון אכילה. איסור הנאה איז, עס קען זיין א קארטאפל וואס איז נישט געקאכט, אבער איך קען נעמען, איך קען עס פארקויפן, איך קען עס אוועקגעבן א גוי, איך קען עס געבן עסן מיינע, מיינע, מיינע, מיין, מיינע הינט, איך קען עס געבן עסן די חיות, קען איך דאך, איך גיב עס מיינע, מיינע הינט, האב איך דאך הנאה פון דעם, איך פארקויף עס, האב איך הנאה פון דעם, איז דער ענין פון הנאה איז שוין מער אויף די זאך ווי ס'איז נישט ווען ס'ווערט אנגערופן ראוי לאכילה, וואס דאס איז איינער פון די ביאורים, דער רבי האט דא אין חצאי ריבוע זייער א געשמאקן הסבר דרך אגב, וואס דאס איז איינער פון די ביאורים, ווי קען זיין א זאך זאל זיין אסור באכילה און מותר בהנאה, ווי איז דאס בכלל, ווי טרעפט אזא זאך אז ס'איז דא א זאך וואס איז אסור באכילה און ס'איז מותר בהנאה, ווי קען עס זיין, אויב ס'איז אסור דארף עס זיין אסור אינגאנצן, לכאורה אויב די זאך האט אין זיך רע און ס'איז אסור מען טאר עס נישט עסן, ווי אזוי מעג מען הנאה האבן פון דער איסור'דיגע זאך? לויט דעם וועלן מיר פארשטיין עס דעם ענין פארוואס קען זיין א ענין אז ס'איז קען זיין אסור באכילה און ס'קען זיין מיט אין די זעלבע צייט איז דאס מותר בהנאה, פארוואס איז דאס? וועט מען מסביר זיין נאר דער ביאור אין דעם איז כן איז כלהלן, איסור אכילה מיינט אז דער רע איז נאר אין צורת וחיצוניות הדבר, דאס וואס מאכט עס ראוי לאכילה, ס'איז נישט דורכגענומען דעם גאנצן יסוד פון דעם ענין, ס'האט נאר דורכגענומען דעם ענין פון עסן, און דעריבער איז עס מותר בהנאה, ווייל אין דעם חומר ועצם הדבר וואס איז שייך צו הנאה איז נישטא קיין רע. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס דער חילוק איז פון איסור אכילה מיט איסור הנאה, איסור אכילה איז דער רע, קען מען זאגן ביי חמץ איז דאס סיי איסור אכילה סיי איסור הנאה, נישט ביי אלץ, פארוואס איז דארטן דא דער איסור פון הנאה אויכעט, ווייל יעמאלט מיינט עס אז ס'האט דורכגענומען אפילו דעם ענין

קומט צו דער איסור אז ער טאר זיך נישט געפינען אין רשות פון א אידן אפילו אן וועלכן ס'איז שימוש מיטן חמץ, ער טאר נישט זיין ביי דיר אין שטוב, ס'זאל זיין בל יראה ובל ימצא אפילו אן קיין שימוש מיט דעם חמץ, דאס הייסט אז דער איסור האט דורכגענומען דעם חומר ועצם הדבר ווי ער איז אויסגעטון פון איזה צורה שתהיה. דער טיפקייט אין חמץ ווען עס קומט פסח איז דער איסור אויף חמץ אזוי שטארק דורכגענומען נישט נאר אויפן ענין פון עסן נישט נאר אויפן ענין פון הנאה נאר אפילו אויפן עצם זאך וואס איז דא האט עס אויכעט דורכגענומען דאס מיינט אז מען דארף עס פארברענען מען דארף פטור ווערן פון דעם עס דארף זיין דער ענין פון ביעור חמץ איך טאר עס נישט האבן אפילו נישט זען און נישט האלטן אין שטוב ס'פשט אבער אויף אזוי ווייט אפילו ווי ס'איז אויסגעטון פון איזה צורה שתהיה, ס'איז כמעט ווי מ'האט דערמאנט פריערט דעם זעלבן ענין פונעם כח היולי וואס דאס איז, ס'האט דורכגענומען דעם גאנצן ענין וואס איז דא דארטן, וואס דערפאר איז דער הימצא, די עצם פאראנענקייט פון דעם חמץ אין זיין רשות, איז אסור. די רבי ברענגט אראפ אין הערה זיבן ווי דערמאנט פריערט, להעיר מהצד השווה דחמץ ועבודה זרה, ושניהם מצוה לבערם, אסורים במשהו ועוד, און די רבי ברענגט אראפ א זוהר, ומאן דאכיל חמץ בפסח כמאן דפלח לעכו"ם, חס ושלום, איינער וואס עסט חמץ בפסח איז אזוי ווי ער האט זיך געבוקט צו עבודה זרה. און ער ברענגט אראפ פונעם שו"ת פון דעם רדב"ז אז הטעם שהחמירה תורה בחמץ יותר משאר כל איסורים, אויכעט פון עבודה זרה, מפני שחמץ בפסח איז א רמז ליצר הרע. זעהן מיר דא דעם ענין וואס ס'קומט פון חמץ, האט עס דורכגענומען אזוי שטארק און אזוי טיף, נישט נאר אז מען טאר נישט עסן, נאר עס איז אזוי טיף אז מען טאר נישט הנאה האבן פון דעם, און אזוי ווייט אז מען טאר עס אפילו נישט לאזן אין שטוב. אות ד'. יעצט וועל מיר זען ווי דער רבי וועט ארויסברענגען אין אות ד' אז די זעלבע מחלוקת וואס איז דא ביי די מכות אינעם אופן פון רבי אליעזר זאגט אז ס'איז געווען ארבע ס'האט דורכגענומען די פיר יסודות פונעם ענין רבי עקיבא איז מוסיף אז ס'איז דורכגענומען אויך דעם כח ההיולי וואס ער ברענגט צו די צו די ארבע יסודות וועלן מיר זען דא די זעלבע זאך וואו זעט מען עס אין דער מצוה פון ביעור חמץ איז דא א פלוגתא די גמרא אין פסחים ברענגט אראפ א מחלוקת צווישן רב יודא און די חכמים, רב יודא אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה, די תורה זאגט אז מען דארף בל יראה בל ימצא, ווי טוט מען עס? מען דארף עס פארברענען, וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים, מען קען נעמען עס צוברעקלען און אוועקווארפן, אדער עס אריינווארפן אין ים. וואס איז דא די חילוק פון די מחלוקת וואס איז דא די טעמים פון די מחלוקת פון רב יודא מיט די חכמים איז דער ראגאטשאווער מסביר דעם טעם הפלוגתא ראגאטשאווער איז עס מסביר לויט רב יודא דארף מען משבית זיין דעם עצם מציאות פונעם חמץ ובמילא דארף מען אים פארברענען ווייל ווען מען איז נאר מפרר וזורה לרוח כו' בלייבט איבער דער עצם מציאות פונעם חמץ. רב יודא האלט אז דער חמץ האט אין זיך אזא זאך וואס איז אסור אין פסח אז מען דארף פון אים פטור ווערן אינגאנצן ביז זיין יסוד ממש. ווי ווערט מען פטור פון דעם ביז זיין יסוד? דורך פארברענען. ווייל אויב איך אים נאר צוברעקלען און אוועקווארפן, דער חמץ איז דא, ס'איז שוין נישט ראוי לאכילה, מ'קען עס נישט עסן, ממילא איז דאס שוין כאילו ווי ס'איז בטל, דאס זאגט רבי יהודה איז נישט גענוג, ווייל ס'איז אזוי טיף, די זעלבע זאך ווי, זעהן מיר ערשט פון די מחלוקת, אז רבי יהודה האלט אזוי ווי רבי עקיבא אז ס'האט דורכגענומען דעם גאנצן יסוד, און רבי עקיבא זאגט ס'האט דורכגענומען, די מכות האבן דורכגענומען ביז דעם כח ההיולי, דערפאר מוז מען עס פארברענען, מה שאין כן רבי אליעזר, וועט זיין די זעלבע שיטה ווי די חכמים, וואס זאגן חכמים, חכמים זאגן נישט אזוי. מה שאין כן די חכמים האלטן, דאס איז מסביר דער ראגאטשאווער, אז ס'איז גענוג ווען מ'איז מבטל און משבית דעם תואר פון דעם חמץ, עס איז נישט אזוי טיף אז מ'דארף אים פארברענען, ס'זאל גארנישט בלייבן פון אים, איך דארף צונעמען דעם תואר פון חמץ, ווען ווערט צוגענומען דער תואר פון חמץ? מפזר וזורה לרוח איז גענוג. מען נעמט צו די אפשריות אז א מענטש זאל קענען עסן אדער הנאה האבן פונעם חמץ, איינער וועט קומען אין גאס און נעמען צוברעקלען די קליינע ברעקלעך און עס אוועק ווארפן אין גאס, קען איינער הנאה האבן פון דעם? מען קען גארנישט הנאה האבן פון דעם, ס'איז שוין נישט קיין חמץ, ס'איז שוין גארנישט, און דאס ווערט אויפגעטון אויך ווען מען איז מפרר וזורה לרוח וכו'. ומובן, וואס זעמער פון דעם, פון דעם ראגאטשאווער, אז דאס גופא, דער שיעור פון השבתה, וואס רב יודא האלט אז דארף זיין אז דארף זיין דער דווקא דער ענין פון שורפן ווי דער לשון פון ווי געזאגט פריער רב יודא רב יודא דארף זאגט אז מ'דארף משבית זיין דעם עצם מציאות אין ביעור חמץ אלא שריפה איז תלוי אויף וויפיל דער איסור חמץ נעמט דורך דעם דבר איסור ווי דערמאנט פריער ווענדט זיך וויפיל מ'דארף פטור ווערן פון דעם חמץ לויט רב יודא דארף מען פטור ווערן פון דעם אינגאנצן ווייל דער גאנצער יסוד פון דעם חמץ אפילו דער כח היולי איז אויכעט איז אויכעט איז אויכעט אסור, דארף מען עס פארברענען. אויב דער איסור האט דערגרייכט אויך די עצם מציאות, דארף דער השבתה זיין עד כדי כך אז די עצם מציאות פונעם חמץ זאל בטל ווערן. ווער האלט אזוי? רב יודא האלט אזוי. און אויב דער איסור רירט אן נאר דעם תואר וצורה, ווי די חכמים האלטן, אז ס'רירט אן נאר דעם תואר וצורה, די מינוט וואס דו נעמסט אוועק די תואר וצורה, ס'איז מער נישט ווי קיין ברויט, ס'איז געווארן ברעקלעך אינגאנצן, איז גענוג צו משבית זיין די צורה, דארף נאר משבית זיין די צורה און די אפשריות אויף אכילה והנאה איך דארף מאכן זיכער אז קיינער קען עס נישט עסן און מען קען נישט קיין הנאה האבן פון דעם און נישט דעם עצם ווייל אין אים איז נישטא קיין איסור ממילא האט דער רבי ארויסגעברענגט זייער געשמאק לויטן ראגעטשאווער די שיטה פון רבי יהודה וואס דארף זיין דווקא שורף ווייל ער רעדט אז מען דארף דורכנעמען משבית זיין דעם גאנצן מציאות פונעם חמץ ווייל דער איסור נעמט אדורך דעם גאנצן עצם המציאות, משא"כ חכמים זאגן ניין, די מינוט עס ווערט אויס חומר, אויס תואר און צורה פון ברויט, ס'איז געווארן געברעקלט אינגאנצן און ס'איז מער נישט ראוי צו עסן און צו הנאה האבן פון דעם, איז גענוג ווייל ס'האט נישט דורכגענומען דעם יסוד און דעם עצם פון די ברויט. ויש לומר, יעצט דער רבי גייט קומען און זאגן אז די רב יודא און די חכמים איז אין די זעלבע מחלוקת פון רבי אליעזר און רבי עקיבא ווי דערמאנט שוין פריער, ויש לומר אז די צוויי דעות זענען בהתאם מיט די צוויי שיטות פון רבי אליעזר ורבי עקיבא בענין המכות, ס'איז די זעלבע זאך, און דער רבי גייט עס מסביר זיין. רבי אליעזר וואס זאגט אז כל מכה של ארבע מכות, אז די מכות זענען נאר געווען אין די זאך ווי עס האט שוין דער ציור פון די ד' יסודות, מען האט נאר מבטל געווען דעם ענין פון דעם ציור פון די אלע פיר יסודות, מען איז נישט געגאנגען צו דעם ענין פון דעם היולי, מען איז נישט געגאנגען צו דעם עצם ענין פון די פון די דם, נאר ווי די דם איז שוין, ווי פון די ווי דם האט אין זיך די אלע פיר יסודות, נישט דם אליין, ווי דם איז ווי ווי וואסער איז, וואסער איז געווארן דם, נאר דער כח המים איז געווארן דם, אבער נישט די אלע אש, רוח און עפר, ניין, רבי אליעזר האלט אז דאס איז אויכעט געווארן, אבער נישט נישט העכער. רב אליעזר וואס זאגט אז כל מכה של ארבע מכות, אז די מכות זענען נאר געווען אין דעם זאך, ווי עס האט שוין דעם ציור פון די ד' יסודות, איז כשיטת חכמים, ער האלט פונקט ווי די חכמים, וואס זאגן חכמים? די זעלבע זאך, אז מען דארף מפרר אף מפרר וזורה לרוח, איז אויכעט גוט, מען דארף נאר מבער זיין די מציאות פון חמץ ווי עס איז פארבונדן מיטן תואר וצורה פון חמץ, ווען איך קוק אויף וואסער זעה איך וואסער, אבער איך ווייס אז אין די וואסער איז דא אלע פיר זאכן, זעלבע זאך ווען איך קוק אויף חמץ זעה איך דעם ענין פון חמץ, די מינוט וואס איך מאך עס אויס תואר פון חמץ איז גענוג, איך דארף נישט קיין העכער, דערפאר איז גוט מפרר וזורה לרוח אפילו ס'בלייבט דאך דער חמץ, דער חמץ איז נישט, ביסט נישט פטור געווארן פון דעם, ווי עס איז פארבונדן מיטן תואר וצורה פון חמץ די אפשריות, ס'בטל געווארן די אפשריות אויף אכילה והנאה, דאס איז גענוג. יעצט וועט מען גיין צו דעת רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא וועט האלטן פונקט ווי רבי יודא, און דעת רבי עקיבא וועלכער זאגט אז כל מכה של חמש מכות, די מכות זענען אויך געווען אין חומר ההיולי, ווייל דער טומאה און דער איסור האט דורכגענומען אויכעט דעם כח ההיולי, און ווען די מכה איז געקומען האט עס דורכגענומען אויכעט נישט נאר אלע פיר נאר אפילו העכער אויכעט, איז דאס ווייל ער האלט כשיטת רבי יודא, ער האלט אזוי ווי רבי יודא, אין ביעור חמץ, אלא שריפה. וואס איז שריפה? ווערט פטור אינגאנצן פון דעם ענין פון חמץ, ס'ווערט פארברענט אינגאנצן, ס'איז מער נישטא דער ענין פון חמץ, ס'מיינט איך ווער פטור אפילו פון כח ההיולי פון דעם חמץ, איז דעריבער איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אז רב לעזער וועט האלטן ווי די חכמים און רב יודא האלט ווי רב עקיבא, אדער דעת רב עקיבא איז אזוי ווי איז אזוי ווי רב יודא. אות ה' בדוגמא צו די צוויי אופנים אין ביעור חמץ, בדוגמא ווי מ'האט ערשט געלערנט אז דא צוויי אופנים אין ביעור חמץ, אדער אדער מ'איז דאס מפרר וזורה לרוח, וויבאלד כ'האב צוגענומען דעם ענין פון אז ס'איז מער נישט קיין זאך וואס ס'קען זיין אכילה והנאה, ס'איז געווארן אויס תואר פון ברויט, ס'האט נישט מער דעם תואר פון ברויט, אדער איך זאג אז מ'דארף עס פארברענען ס'זאל נישט בלייבן גארנישט פון דעם אינגאנצן, ווייל בשעת מפרר וזורה לרוח בלייבט דאך נאך אלץ די ברויט. בדוגמא צו די צוויי אופנים אין ביעור חמץ בנוגע דעם עצם מציאות פון חמץ, צי תורה האט גע'אסר'ט די עצם מציאות ווי ס'איז אויסגעטון פון וועלכער עס איז צורה, דאס איז ווי רב יודא האלט, אדער נאר די מציאות ווי עס איז פארבונדן מיטן תואר, דאס וואס די זאך איז ראוי להנאה וכו', זענען אויך דא צוויי אופנים אין דעם איסור הנאה גופא. אין דעם איסור הנאה גופא איז אויך דא צוויי אופנים זייער געשמאק ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען וואס ווייזט אויך כנזכר לעיל צי דער רע איז טיפער ווי אין דעם תואר ווי אין דעם תואר הדבר ס'וועט אונז ווייזן אויכעט דעם זעלבן חילוק וואו איז דער רע דא אין דעם ענין פון הנאה אליין וואו זעט מען עס דער רבי וועט ברענגען זייער געשמאק א' א הנאה וואס איז מביא לידי שום אכילה רש"י זאגט אין גמרא אין פסחים, וואס מיינט הנאה? וואס מיינט הנאה? איך נעם א שטיקל ברויט, און איך אדער כ'האב פון דעם אליין הנאה, איך גיב עס צו עסן מיין מיינעם א הונט אדער מיינעם א בעל חי, אדער איך פארקויף עס, און איך פארקויף עס האב איך געלט צו קויפן אנדערע סארטן עסן. איז דער לשון אין גמרא איז מביא לידי שום אכילה, דאס איז הנאה. ווייל סתם הנאות. רש"י זאגט דעם לשון סתם הנאות לידי אכילה הן באות ווי ווערט עס וואס זאגט רש"י שלוקח בדמים דבר מאכל ער טאר לאמיר זאגן אז ער טאר נישט עסן די חמץ וואס טוט ער מיט דעם ער גייט און ער פארקויפט עס איינעם און מיט די געלט וואס ער גיבט אים גייט ער און ער קויפט עפעס א זאך וואס ער מעג יא עסן איז רוב איז לוקח בדמים דבר מאכל וואס אין א ברייטערן זין איז דאס כולל יעדער הנאה וואס דער מענטש האט דערביי א פארדינסט יעדער הנאה וואס א מענטש האט האט הנאה פון דעם וואס ער פארקויפט א זאך אדער וואס, איז מיינט דאס אלע זאכן ווערט אנגערופן הנאה, במילא איז עס מביא לידי שום אכילה, פארוואס? שלוקח בדמים דבר מאכל, ווי רש"י זאגט, אבער אז מען קוקט אויף א ברייטערן זין, איז יעדער הנאה וואס איך קען האבן פון א זאך, ווערט עס אנגערופן דער ענין פון מביא לידי שום אכילה. ב' דאס איז איין אופן פון הנאה, ב' א השתמשות וואס דער מענטש האט נישט דערפון קיין שום פארדינסט, קען זיין א הנאה וואס א זאך וואס ער טוט מיט דעם וואס ער האט פון דעם קיין שום פארדינסט נישט, פריערט האט מען גערעדט די ערשטע אופן איז אז ער האט הנאה פון דעם, דער צווייטער אופן איז לדוגמא מאכיל זיין דעם איסור, דעם דבר איסור לכלבי הפקר, א מענטש נעמט דעם דבר איסור און ער גיט עס צו א הונט וואס ער איז הפקר, וואס אין דעם איז נישט שייך צו זאגן אז די הנאה ברענגט לידי אכילה, ס'איז נישט שייך צו זאגן דעם ס'ברענגט אים לידי אכילה, אפילו אז ער האט הנאה אבער די הנאה טוט נישט ברענגען לידי אכילה. דער רבי איז ממשיך, אין ירושלמי איז דא א פלוגתא וועגן מאכיל זיין חמץ לכלבי הפקר. סתם סתם א פלוגתא פון צוויי מאן דאמרים צו מען מעג אנהאבן צו מען מעג געבן חמץ לכלבי הפקר צו נישט איין מאן דאמר האלט אז ס'איז מותר און א צווייטער מאן דאמר האלט אז דער פסוק און א צווייטער מאן דאמר האלט אז דער פסוק ולא יאכל חמץ איז מרבה ס'אסר'ט אויך די השתמשות פון מאכיל זיין דעם חמץ לכלבי הפקר דא געשמאקע מחלוקת אין ירושלמי, צוויי מאן דאמרים, איינער זאגט אז מ אז מען מעג געבן א הונט פון הפקר מעג מען געבן חמץ, און דער צווייטער מאן דאמר זאגט אז ס'איז אסור, שטייט לא יאכל חמץ, מיינט דאס אז אפילו מאכיל זיין חמץ צו כלבי הפקר טאר מען אויך נישט. דאס איז דער רבי וועט נעמען די מחלוקת און דאס אויכעט מחבר זיין מיט די מחלוקת פון רבי אלעזר. פון רבי אלעזר מיט רבי עקיבא און פון רבי יודא מיט די חכמים, קען מען זאגן אז אויך די פלוגתא איז פארבונדן מיט דער שאלה אויף וויפיל איז דער איסור חמץ פארבונדן מיט'ן חומר ועצם הדבר, ווי ווייט האט דורכגענומען דער איסור פון חמץ דאס האט דורכגענומען אויף אזויפיל, אויף אזויפיל, אז איך מעג נאך געבן דאס וואס דער איין מאן דאמר האלט, איך מעג עס געבן לכלבי הפקר, דער צווייטער מאן דאמר זאגט ניין, אז עס איז אזוי שטארק דורכגענומען געווארן דער חמץ, אז טארסט אפילו קיין כלבי הפקר עס אויכעט נישט געבן, און דער רבי גייט עס מסביר זיין. אויב דער איסור איז שורה אויף דעם עצם זאך, נאר אויף וויפיל עס האט א שייכות צום תואר וציור, אויב איך זאג אז דער איסור איז שורה וואס אויף אויף דעם וויפיל עס איז שייכות צום תואר וציור, דאן איז דער איסור הנאה וואס איז פארבונדן מיטן עצם הדבר כנל מוגבל בלויז צו די הנאות וואס האבן א שייכות צו איסור אכילה, ווי שטייט קלאר אין רש י ווי געברענגט פריערט אז ס'איז מביא לידי שום אכילה. קומט אויס לויט דעם אז ס'איז, זעמער שוין אז ס'איז שוין ס'האט שוין א שייכות צו די מחלוקת פון רב לעזער מיט חכמים, און ס'האט א שייכות פון פון פון א שייכות פון רב לעזער מיט פון רב לעזער מיט רבי עקיבא און פון רבי יודא מיט די חכמים אויף ווי ווייט ס'נעמט אדורך. דער רבי זאגט אין הערה ניינצן ואף שחמץ אסור בבל יראה ובל ימצא, ווייזט דאך אויס לכאורה אז דער איסור איז בעצם א מציאות כנל, ווי קען איך זאגן אז ס'איז א מציאות, ווי דער מאן דאמר אין ירושלמי אז מען מעג עס יא געבן אז ס'האט נישט דורכגענומען אינגאנצן און מען טאר עס אפילו נישט געבן צו קיין כלב, זאגט דער רבי יש לומר שלדעה זו האיסור דבל יראה ובל ימצא הוא רק סייג. שלא יבוא לאכלו, ס'איז נישט קיין איסור עצמי, ס'איז נאר א איסור וואס א סייג אז זאל נישט צוקומען צו עס עסן, אבער למעשה בפועל קען זיין אויף א אופן אז עס געבן לכלבי געבן לכלב הפקר מעג ער יא, סא דאס איז איין אופן ווי איך זאג אז דער איסור איז שורה אויף דעם עצם זאך נאר אויף וויפיל עס האט א שייכות צום תואר וציור פון חמץ, אדער אבער אויב דער איסור איז שורה אויף עצם הדבר, ווי ער האט קיין שייכות נישט צום תואר וציור, ס'האט נישט צו טון צום תואר וציור, די עצם זאך האט דורכגענומען דער חמץ, דער איסור פון חמץ האט דורכגענומען דעם גאנצן זאך, אפילו ווען ער איז אפילו אויפן טיפסטע זאך וואס ס'קען זיין אין די ברויט, דעמאלט איז דער איסור הנאה אן איסור מצד עצמו, וואס איז כולל יעדער אופן פון השתמשות, אויך א זאך וואס איז נישט מביא לידי שום אכילה, דערפאר טאר מען עס נישט געבן אפילו לכלב הפקר אויכעט נישט, עס וועט ווערן פארשטאנדיג אויכעט, לויט דעם זעהן מיר אויך דא די זעלבע, די זעלבער אופן ווי רבי עקיבא וואס ער זאגט אז עס איז געווען חמש מכות בכל אחד ואחד, האלט ער אז האלט ער דא אויכעט דער דער מאן דאמר וואס ער האלט אז מען טאר עס נישט געבן אפילו צום כלב, האלט ער ווי רבי עקיבא, אז ס'האט דורכגענומען אויכעט דעם עצם ענין פון די זאך, און אויכעט ווי רבי יודא וואס ער האלט אז ס'דארף זיין שורף דווקא, משא כ דער מאן דאמר וואס ער האלט אז מען מעג יא, אז מען מעג עס יא געבן לכלב, איז ער וועט האלטן אזוי ווי רב לעזער וואס נאר ארבע ווי דער לשון איז כל מכה היתה של ארבע מכות, און די זעלבע זאך אויכעט וועט ער האלטן ווי די חכמים, וואס די חכמים האלטן דאך אז מען דארף נישט פארברענען נאר זורה ומפזר לרוח ווייל ס'האט נישט דורכגענומען דעם עצם אינגאנצן ווי ער איז. יעצט דער רבי זאגן א חצי ריבוע, דרך אגב זייער א געשמאקן ענין, ועל פי זה יש לומר אז דאס וואס רבי יוסי הגלילי זאגט, יעצט האבן מיר נאך א דריטע שיטה אין דעם ענין פון חמץ, וואס איז די דריטע שיטה? רבי יוסי הגלילי וואס זיין דעה ווערט געבראכט אין מכילתא, גלייך פאר די צוויי דעות הנל פון רבי אליעזר און רבי עקיבא. מ'האבן געברענגט רבי אליעזר און רבי עקיבא, רבי אליעזר האלט אז ארבע מכות, רבי עקיבא האלט של חמש מכות, פארדעם איז דא א דעה פון רבי יוסי הגלילי. וואס איז די דעה פון רבי יוסי הגלילי? מנין שלקו המצרים במצרים נאר עשר מכות. יא רבי יוסי הגלילי זאגט עשר מכות, ס'איז נישט קיין פֿערציק, נישט קיין פֿופֿציק, ס'איז עשר מכות, יעדע מכה איז א מכה פאר זיך אליין, און ס'איז נישט כולל אין דעם נישט ארבע און נישט חמש, פארוואס איז דאס? שלקו במצרים נאר עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות, די חילוק איז וואס ס'שטייט עץ באלוקים, איז פון אצבע אלוקים איז געווארן לויט רבי יוסי הגלילי צען מכות, איז צען מכות און אין מצרים שטייט ביי יציאת מצרים ביים ים שטייט וירא אלוקים את היד הגדולה, איז דאך עס פינעף, פינף מאל צען איז פופציג. איז שטייט קלאר אז רבי יוסי הגלילי שלקו המצרים במצרים נאר עשר מכות, ועל הים לקו חמישים מכות וכו', דערמאנט פריער אז לויט דאס איז אלס לויט רבי יוסי הגלילי, לויט רבי אליעזר וואס זאגט אז ס'איז געווען ארבע, איז געווען צען מאל פיר, צען מכות וואס יעדערע האט אין זיך די אלע פיר יסודות, אש רוח מים עפר, איז דאס פערציג, ס'געקומען אין מצרים איז געווען פינף מאל פערציג איז צוויי הונדערט, רבי עקיבא וואס ער זאגט אז כל מכה איז של חמש מכות, איז דאך געווען אין מצרים איז דאך געווען פינף מאל צען איז פופציג, און ביים ים סוף איז געווען יד החזקה פינף מאל פופציג איז צוויי הונדערט און פופציג, מען זאגט דאס אין הגדה קלאר, דאס איז די ווערטער וואס מען זאגט אין הגדה, מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמישים מכות, דאס איז די שיטה פון רבי יוסי הגלילי, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס די דעה פון רבי יוסי הגלילי איז, פארוואס האלט ער אזוי, איז ווייל לשיטתו לויט די שיטה פון רבי יוסי הגלילי ווי ער ברענגט אראפ אין גמרא אין פסחים איז חמץ מותר בהנאה, דאס באווייזט כנזכר לעיל אז דער איסור חמץ איז נאר אין תואר הדבר, ווי ווייט האט אנגענומען דער ענין פון חמץ נאר דעם תואר הדבר, און ער האלט אז ס'איז מותר בהנאה, די זעלבע זאך ווען ס'קומט צו די מכות, וואס האט דורכגענומען די מכה? נאר דעם ענין פון מים, און נישט דורכגענומען די אלע פיר יסודות, אש רוח מים און עפר. ממילא דערפאר זאגט ער טאקע אז ס'איז געווען צען נאר צען, און ס'געקומען צום ים סוף איז געווען טאקע נאר פינף, נאר פינף מאל צען, פינף פינגער איז פינף מאל צען איז פופציג. דאס באווייזט כנל אז דער איסור חמץ איז נאר אין תואר הדבר. ובנוגע און דער רבי זאגט אין הערה פֿיר און צוואַנציק ואיסור ואיסור בל יראה ראה לעיל הערה נײַנצן וואס עס שטייט דארט אז עס קען זיין אז עס איז נאר א סייג אז ס'איז א סייג מהתורה אבער עס זאל נישט קומען צום עסן אבער דאס אליין איז נישט קיין איסור. וואס האלט וואס האלט רבי יוסי הגלילי? רבי יוסי הגלילי האלט אז דאס באווייזט אז דער איסור חמץ איז נאר אין תואר הדבר ווען דאס איז חמץ אליין אין די חמץ אליין איז עסן קען מען נישט אבער הנאה האבן מעג מען יא פון דעם בנוגע צו טומאת מצרים ווען איך רעד דאס וועגן טומאת מצרים ווייזט עס אז עס האט אנגערירט נאר דעם תואר וחיצוניות הדברים די מכות זענען געווען אויפן זעלבן אופן איך האב נישט געדארפט קריכן טיפער אין די ארבע יסודות און זיכער נישט קריכן צו דעם כח ההיולי וואס פון דעם קומט די ארבע יסודות איז געווען גענוג נאר דער תואר וחיצוניות הדברים איז געווען נאר עשר מכות איז נישט כל מכה של ארבע און נישט כל ארבע נישט כל מכה של חמש במילא איז יעדע מכה געווען נאר אין דער מציאות הדברים ווי די וואסער איז ווי איך זע די וואסער דארט איז געווען די מכה ווי זיי זענען שוין מורכב פון די ד' יסודות האבן מיר דא דריי שיטות מ'האבן אז דער עצם מים איז נהפך לדם דאס רבי יוסי הגלילי זאגט נאר די עצם אויף די וואסער האט זיך איבערגעביטן צו דם, דערפאר האלט ער אז ס'קומט צו חמץ איז אויכעט די זעלבע זאך, אז די די חמץ איז נאר אין די ברויט ווי זי איז ברויט, אבער עסן טאר איך נישט, אבער פארקויפן קען איך מותר בהנאה, און דערנאך רב לעזער האלט אז די ד' יסודות זענען אויכעט געווארן ווייל דארט איז אויכעט אריינגעקראכן די טומאה, רבי עקיבא האלט אז נישט נאר די ד' יסודות נאר אויכעט דער כח ההיולי. האבן מיר די דריי שיטות וואס דאס איז. אות ו' על פי האמור לעיל, די אז די פלוגתא פון רבי אליעזר און רבי עקיבא איז תלוי אויף וויפיל טומאת מצרים האט דורכגענומען ארץ מצרים ואשר בה, דאס האט דאך אוועקגעלייגט דעם יסוד גלייך אנהויב שיחה וואס מיינט רבי אליעזר וואס מיינט רבי עקיבא, אז ס'איז דער חילוק ס'איז תלוי וויפיל די טומאה פון מצרים האט דורכגענומען די זאכן די וואסער מיט די אלע אנדערע זאכן, לויט רבי אליעזר האט עס דורכגענומען די אלע פיר יסודות פון די וואסער דערפאר געווען מכת דם איז געווען ארבע מכות, און רבי עקיבא זאגט אז ניין אפילו דעם כח ההיולי איז געווען חמש מכות. דורכגענומען ארץ מצרים ואשר בה, קען מען מסביר זיין דעם טעם, נאך א זאך וואס איז זיינער זייער גלייך צו די מחלוקת וואס מיר האבן ערשט גערעדט, די מחלוקת פונעם ירושלמי, די מחלוקת פון רב לעזער מיט רב לעזער מיט פון רב לעזער מיט מיט מיט רבי עקיבען, די מחלוקת פון רב פון רבי יהודה מיט די חכמים, מיט די אין דעם ענין פון הנאה, די אלע זאכן וואס מיר האבן גערעדט, איז זיין ער פארשטיין אויכעט דעם ענין פון ס'דא צוויי סארטן מדרשים, וואס איז מדרשים חלוקות, דיפרענט און אנדערע סארטן מדרשים אויף דעם ענין פון די ד' גלויות, לויט דעם וועלן מיר זען אויך דעם ענין וואס האט עס דורכגענומען, צו עס האט דורכגענומען אזוי טיף צו נישט. ברוב המקומות, אין רוב רוב מדרשים, ווערט גלות מצרים נישט גערעכנט צווישן די ד' מלכויות וגלויות, עס ווערט גארנישט גערעכנט צווישן די ד' מלכויות, און ווי עס שטייט דערויף דער טעם, ווי ווערט דאס? מען גיט א קוק אין מדרש, דער רבי ברענגט אראפ אין פיר פינעף פלעצער, אין בראשית און אין ויקרא, אין סוף פרשת שמיני, איז אין מדרש ווערט גערעכנט דארטן, ברענגט פסוקים אויף יעדן זאך, און ער ברענגט אראפ דעם ענין פון די די ווען ס'איז געווען דער ווען ס'איז געווען דער ונהר ווען נתפשט דער נהר פישון מיט די אלע פיר נהרות וואס איז ארויסגעקומען ונהר יוצא מעדן, און ס'האט זיך צעטיילט אויף די אלע פיר, ברענגט ער דארטן דער ענין פון די נעמען פישון מיט די אנדערע נעמען, איז דאס דער ענין פון בבל, מדי, יוון, און רומי. און רומי איז אויכעט ווערט אנגערופן אין אנדערע ערטער אין מדרש דער זעלבער ענין פון רומי ווערט אנגערופן אדער אדום אדער מלכות הרשעה דאס וואס האבן מיר די פיר וואס ווערן אנגערופן דארטן און ווערט נישט דערמאנט מצרים בכלל דארטן אינגאנצן. רוב המקומות ווערט גלות מצרים נישט גערעכנט צווישן די ד' מלכיות וגליות, און ווי עס שטייט דערויף דער טעם, ברענגט זיך דער טעם אין ליקוטי תורה להאריזל, דער אריזל ברענגט אראפ דעם טעם פארוואס איז דאס, פארוואס ברענגט זיך נישט אין מדרש די מצרים בכלל, ווייל ס'איז שקול ככולם ויותר מהם, מצרים איז געווען די העכסטע און ס'איז שקול כנגד כולם און ס'איז נאך יותר מהם, ולכן, לשון פון דעם פון דעם פון דעם אריזל אין ליקוטי תורה, ולכן לא הוזכר בכללם כי הוא בחינה גדולה מכולם. דארף איך קען אים נישט דערמאנען צוזאמען מיט די פיר ווייל ער איז העכער פון די אלע פיר לאידך אבער פון צווייטן זייט דער רבי האט געזאגט אנגעהויבן זאגן אז לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וויפיל ס'האט דורכגענומען די טומאה אין מצרים וועט ווערן פארשטאנדיג די מדרשות חלוקות וואס זעט מען אן אנדער מדרש לאידך אבער זענען דא ערטער דער רבי ברענגט אראפ גמרא אין מגילה

לכאורה וואס טוט זיך דא? פון איין זייט זעה איך אז ס'ווערט נישט דערמאנט אינגאנצן דער אריזל זאגט ווייל ס'איז דער לשון שקול ככולם ויותר מהם, און דער אריזל זאגט קלאר ולכן לא הוזכר בכללם כי הוא בחינה גדולה מכולם, און דא זעה איך אז מ'ווערט יא דערמאנט איינער פון די פיר. יש לומר אז אויך די צוויי שיטות אין די מדרש זענען פארבונדן מיט דעם חילוק הנל אויף וויפיל האט טומאת מצרים דורכגענומען ארץ מצרים. נאך איינמאל זאגן פשוט, הפלא ופלא כפתור ופרח נפלא ביותר, ווי דער רבי האט צוגעשטעלט די אלע זאכן, ווי ס'שטימט די אלע זאכן איינער מיטן אנדערן, די מחלוקת פון מכות, די מחלוקת פון חמץ און מצה, די מחלוקת פון ירושלמי, און יעצט האבן מיר דעם ענין פון די ד' גלויות, ווי אלעס גייט אויפן זעלבן שניט, וויפיל טיף האט דורכגענומען דער ענין פון די טומאה אין מצרים, און לויט דעם איז געווען דער ענין פון די מכות, לויט דעם איז געווען דער ענין פון חמץ און מצה, די מחלוקת פון ירושלמי די מאן דאמר און דער מאן דאמר. אלץ איז פשוט געשמאק פארשטאנדיג. יעצט וועט דער רבי זאגן די צוויי שיטות דא, וואס עס שטייט אין איין ארט ווערט נישט דערמאנט מצרים און אין איין ארט ווערט דערמאנט מצרים אלס דער ערשטער, איז יש לומר אז אויך די צוויי שיטות זענען פארבונדן מיט דעם חילוק הנל, אויף וויפיל האט טומאת מצרים דורכגענומען ארץ מצרים. דער ביאור בזה, דער רבי גייט זאגן דעם ביאור. דער טעם וואס מצרים ווערט ברוב המקומות נישט דערמאנט צווישן די ד' מלכויות וגלויות איז ווייל,

זענען קעגן די ד' אותיות פון שם הוויה, וואס איז דאס? מ'האבן דעם ענין פון בבל איז דער י', מדי איז דער ה', יוון איז דער ענין פון דעם ו' פון שם הוויה, און רומי איז כנגד דעם שם, דעם ה', דעם צווייטן ה' פון שם, שם הוויה. נגד ד' אותיות הוויה, און גלות מצרים איז נגד קוצו של י'. דער י' על פי הלכה דארף דאך האבן א קוץ, אויב מען רופט עס אן א תג אדער א קוץ, ס'דארף דאך האבן א קוץ אויבן, איז דאס ווי דער רבי ברענגט אראפ דאס פון עץ חיים, דער עץ חיים זאגט אז דער ענין פון מצרים איז נישט דער ענין פון י' ק' ו' ק', נאר ס'ווייזט אויף א העכער, ווי דער אריז"ל האט געזאגט, ווי געזאגט פריער פונעם אריז"ל, אז ס'איז העכער און ס'אלץ אנדערש, מען רעדט וועגן דעם קוצו של יוד, ס'איז גארנישט קיין יוד, מען רעדט וועגן דעם קוץ פון דעם יוד. על פי הידוע, אז די ד' יסודות, אין ד' אותיות הוויה. די ד' יסודות וואס מ'האבן גערעדט וועגן אש רוח מים עפר, זיי גייען אנטקעגן די ד' אותיות פון שם פון שם הוויה. און קוצו של יוד, וואס וואס זאגט מיר אז דער קוצו של יוד אז ער רעדט וועגן די ד' יסודות? דאס רעדט זיך וועגן כתר, וואס כתר איז דאך העכער פון פון דעם עולם, דער עולם האט אין זיך די עשר ספירות, און כתר איז העכער פון די עשר ספירות, איז דוגמת החומר הקדום הנקרא היולי, דאס דער עץ חיים זאגט קלאר. אז דער ענין פון די ד' פון די ד' מלכיות גייט אויף די פיר אותיות פון שם הוויה, גלות מצרים גייט אויף דעם ענין פון דעם קוצו של י', און דאס האט צוטון אויכעט מיט די ד' יסודות, וואס די ד' יסודות ווייזן אויף די ד' אותיות פון שם הוויה, און דער כח היולי ווייזט אויפן קוצו של י'. קומט אויס אז די ד' גלויות זענען נגד די ד' יסודות. יעדער גלות האט אין זיך א אנדער יס א אנדער איינער פון די פיר יסודות, ווי געזאגט פריער, דער יוד קען גיין אויף בבל, דער ה' גייט אויף מדי, און אזוי ווייטער. גלות מצרים איז אינגאנצן אנדערש. די ד' גלויות האט יעדער איינער צו טון מיט איינע פון די אותיות פון שם הוויה, מה שאין כן גלות מצרים האט אנגערירט אויך אין דעם חומר היולי אין קוצו של יוד ווי דער ווי געזאגט פריער קלאר פון דעם עץ חיים וואס ער זאגט אז לשון פון עץ חיים דוגמת החומר הקדום הנקרא היולי דאס גייט אויף דעם ענין פון קוצו של יוד דאס איז דער יסוד פון דעם קומט ארויס די אש רוח מים עפר די פיר יסודות דער מאמר רז"ל דאס איז רעדט זיך וועגן דעם מאמר רז"ל וואס ס'זאגט אז אז מצרים איז נישט גערעכנט אין פיר גלויות זייער געשמאק פארשטאנדיג ווייל ס'האט דורכגענומען אויף אזוי ווייט אז ס'איז געווען דער ענין פון קוצו של יוד און דער מאמר רז"ל וואו מצרים ווערט דערמאנט צווישן די ד' מלכויות ווי געזאגט פריער געברענגט אין גמרא אין מגילה איז דאס למאן דאמר אז מצרים איז נגד בחינת חכמה ס'איז נישט דער ענין פון העכער פון חכמה קוצו של יוד וואס דאס גייט אויף כתר, נאר ס'ווייזט אויף דעם ענין פון יוד, יוד אויף שם הוויה איז דער ענין פון חכמה, ווי מען צוטיילט דעם שם הוויה אדער אויף די פיר עולמות, אצילות בריאה יצירה עשייה, י ק ו ק, אדער ווי מען צוטיילט דאס י ק ו ק אין די עשר ספירות אליין, יוד איז חכמה די נקודה ווי גערעדט שוין אסאך מאל, ה' איז אורך ורוחב שבבינה עס צונעמט דעם דעם דעם דעם הברקה פון די חכמה עס צונעמט עס און ס'פארברייטערט עס, און נאכדעם קומט דער ענין פון ו' ווייזט ער אויף אראפ און ס'אויכעט וואוו איז זעקס ווייזט עס אויף די זעקס מידות, דערנאך דער צווייטער ה' ווייזט אויף דעם ענין פון מלכות. און די מאמר חזל וואו מצרים ווערט דערמאנט צווישן די ד' מלכות איז דאס למאן דאמר אז מצרים איז נגד בחינת חכמה, דער רבי ברענגט אראפ ראה מדרש הנעלם וליקוטי תורה שצויינו בהערה זיבן און צוואַנציק, אין הערה זיבן און צוואַנציק ברענגט דער רבי וואו דאס פון וואו דאס נעמט זיך. און פאר פריער האט מען אויך געלערנט אין הערה זיבן און צוואַנציק ראה זוהר חלק א', דנהר הראשון מד' נהרות פישון שייך למצרים. און די מאמר חזל וואו מצרים ווערט דערמאנט צווישן די ד' מלכות איז דאס למאן דאמר אז מצרים איז נגד בחינת חכמה, און אף על פי אז אויך לויט דער דעה איז מצרים דער שורש פון אלע גלויות, יא? שטייט קלאר, שטייט קלאר אין מדרש בראשית רבה, כל המלכות נקראים על שם מצרים, איז עס אבער א שורש וואס איז כולל די אלע גלויות, אפילו איך זאג אז ס'איז דער ערשטער און איך זאג אז ס'גייט שוין אין ענין פון חכמה וואס איז נישט דער קוצו של יוד, איז דאס דער שורש פון אלע גלויות, ער איז דער ערשטער און ער איז דער שורש און ער איז כולל אלע גלויות, און לויט דער דעה האט קליפת מצרים אנגערירט נאר אין דעם חומר וואס האט שוין דעם ציור פון די ד' יסודות געשמאק. לויט דעם ערשטן מדרש וואס ס'שטייט אז מצרים ווערט נישט דערמאנט ווייל ער האט צו טון ווי דער ווי ס'שטייט אין עץ חיים ווי דער אריזל זאגט אז דאס האט צו טון מיט דעם ענין פון די ד' גלויות האט צו טון מיט די שם הוויה און דער גלות מצרים האט צו טון מיט דעם קוצו של יוד, די זעלבע זאך ווי די ווי די ווי די ווי די שם הוויה ווייזט אויף די ד' יסודות און דער קוצו ווייזט אויף דעם ענין פון כח היולי, דאס מיינט אז ס'האט דורכגענומען דעם גאנצן עצם פון מצרים האט דורכגענומען אלץ און די טומאה איז געווען אזוי שטארק אז מ'האט געדארפט האבן, דאס איז געווען ווי די שיטה פון רבי עקיבא, דערפאר דארף מען האבן חמש מכות, כל מכות של חמש מכות, מה שאין כן דער מאמר חזל וואס זאגט אז מצרים ווערט יא אריינגערעכנט, איז דאס שוין דער ענין פון חכמה, און ער איז טאקע דער ערשטער און ער איז טאקע דער יסוד, און ער איז כולל אין זיך אלעמען, עס איז דער שורש און כולל אלע גלויות. אבער פון דעסטוועגן האט ער נישט דורכגענומען דעם ענין פון אין אין אין כתר אין דעם קוצו של יוד איז ער נישט אנגעקומען דער כח היולי איז נישט געווארן דערפאר שטימט דאס מיט רבי אליעזר וואס ער זאגט אז נאר ארבע מכות האט מען געדארפט נאר האבן די פיר יסודות האט מען געדארפט ווי עס ווערט אנגעזען אין וואסער דאס האט מען געדארפט מבטל זיין אבער נישט דעם כח היולי אות ז' דער ענין פון גלות ויציאה ממצרים, יעצט וועט מען קומען ווי געזאגט פריער דעם לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, ביז יעצט איז אלס געשמאק פארשטאנדיג און פשוט געוואלדיג ווי ס'אלס שטימט איינער מיט די אנדערע דאכט זיך מיר אין דריי אדער פיר פלעצער צוזאמען מיט די מחלוקת און וואס יעדער איינער גייט לויט די שיטה, דער ענין פון גלות יעצט וועט מען רעדן וועגן די לימוד וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם די הוראה, דער ענין פון גלות ויציאת מצרים איז אויך דא אין עבודה רוחנית, מצרים איז פון לשון מצרים וגבולים. וואס דער אייבישטער האט א נאמען געגעבן מצרים, מיצר, מיצר מיינט אז ס'איז א פלאץ וואס איז ענג, א ענגע פלאץ, ס'איז א גבול, ס'איז דא מיט א מיט א מיט א מיט א הגבלה, גלות מצרים מיינט אז די עבודה פון א אידן איז מיט א גבול, דאס מיינט גלות מצרים, סאו יעדער איינער וואס געפינט זיך, יעדער איד געפינט זיך אין גלות מצרים, ער האט זיינע מצרים וואס האלט אים אפ פון פון דינען דעם אייבישטן, וואס איז מיט א גבול, מדידה והגבלה, געמאסטן און מוגבל, און יציאת מצרים איז וואס ער גייט ארויס בעבודתו פון אלע מדידות והגבלות, אויך פון די הגבלות פון נפש אלוקית, עס קען זיין אז ער דינט דעם אייבערשטן ווי ס'דארף צו זיין מיט נפש אלוקית מיט אלס, אבער ער איז נאך אלס מוגבל אפילו אין נפש אלוקית, דער רבי וועט שפעטער ברענגען א דוגמא און מ'וועט זען זייער קלאר וואס דאס איז, און אין דעם איז די פלוגתא צווישן רב לעזער און רבי עקיבא. ווי דארף א איד ארבעטן אין זיין עבודה צו דינען דעם אייבערשטן, איז תלוי אין די מחלוקת פון רב לעזער מיט רבי עקיבא. צו די מכות זענען געווען נאר אין די ד' יסודות, די מכות איז דאך געווען אויף צו קענען ארויסגיין פון מצרים, צו שלאגן און ברעכן מצרים, נישט נאר א עונש, נאר ברעכן די טומאה פון מצרים, אזוי אין זיך דארף מען ברעכן אונזער טומאה, קומט צו די מחלוקת פון רב לעזער מיט רבי עקיבא. ווי געווען די מכות אין מצרים אזוי דארף זיין אין זיך אויך יעדער איינער ווי ער דארף מבטל זיין זיין ענין פון טומאה מיט אלע זאכן תלוי אין איז און אין דעם איז די מחלוקת פון רב לעזער און רב עקיבא צו די מכות זענען געווען נאר אין די ד' יסודות ווי רב לעזער האלט אדער אויך אין חומר היולי ווי רב עקיבא האלט וואס אין וואס אין רוחניות מיינט דאס וואס דאס אין רוחניות וואס מיינט דאס פאר אונז אין אונזער עבודה צו עס פאדערט זיך די עבודה פון יציאת מצרים נאר אין די עשר כוחות הנפש וואס טיילן זיך אין די פיר סוגים כנגד ד' אותיות פון שם הוויה. דער אלטער רבי אין אגרת הקודש פרק ד' איז מסביר, ווי געזאגט פריער, אז די עשר כוחות, מ'האט גערעדט פריער וועגן די עשר ספירות, חכמה בינה, חכמה און בינה איז י' ק' און מידות און מלכות איז ו' ק' די זעלבע זאך איז דא ביי יעדן איינעם אין זיך, יעדער איינער האט זיינע עשר כוחות הנפש, אזוי ווי ס'איז דא אין די עולמות, האט יעדער איינער מוחין און מידות ס'איז דא דריי און זיבן איז מ'רעכנט דעם מנין רעכנט מען דעם י' די גייט אויף חכמה און דער ה' גייט אויף בינה דערנאך גייט די מידות איז ו' און מלכות איז דער ענין פון פון דעם ענין פון דעם צווייטן ה' איז די שאלה איז ווי פאדערט זיך די עבודה פון ארויסגיין פון אונזער מצרים און גבולים צו עס איז נאר אין די עשר כוחות הנפש וואס זיי טיילן זיך אין די פיר סוגים בשם הוויה וועט דער רבי זאגן קלאר וואס דאס איז וואס איז די עבודה אין די פיר שמות וואס זעט מען די עבודה א'. סאו דארף דאך זיין פיר סארטן עבודות, יא? כנגד ד' אותיות פון שם הוויה. עבודה אדער אדער ווי רבי אלעזר זאגט, כל מכה היתה של ארבע מכות. מ'דארף דורכנעמען די אלע פיר עניינים. די אלע פיר עניינים וואו איז דאס? א' עבודה בפועל, במחשבה דיבור ומעשה, וואס דאס איז מלכות. מלכות ווערט אנגערופן מלכות פה, תורה שבעל פה קרינן לה, זאגט ער, שטייט אין פתח אליהו. און דער ענין פון מלכות שטייט א פסוק באשר דבר מלך שלטון. איז דער ענין פון מלכות איז דער ענין וואס ס'באשאפט דא די עשר ספירות, מלכות איז מקבל פון יסוד, יסוד איז מקבל פון אלע פריערדיגע, און מלכות איז דער ענין פון מעשה בפועל, מחשבה, דיבור ומעשה, וואס דאס איז מעשה בפועל. ב' איז דא שוין דעם ענין וואס מ'גייט העכער, דעם ענין פון ארבעטן מיט די מידות, וואס זיי ווערן אנגערופן ז"א זעיר אנפין ווייל לגבי מוחין זענען זיי זעיר אנפין אזוי ווי מ'זאגט א קליינער פנים, מה שאין כן אין כתר ווערט עס אנגערופן אריך אנפין ווייל כתר איז דאך העכער פון חכמה, העכער פון עולמות. ג די דריטע זאך וואס מ'דארף ארבעטן איז בשכל, דאס איז בינה. דער נאכדעם קומט צו דער פערדע אות ד' מסירות נפש, וואס איז מסירות נפש? ברענגט דער אלטער רבי אין תניא מסירות נפש קומט פון חכמה, וואס חכמה איז כח מה ברענגט עס צו דעם ענין פון מסירות נפש. דאס איז איין וועג ווי מען דארף ארבעטן מיט די פיר זאכן, דאס איז כן לויט די שיטה פון רבי אליעזר'ן, אויף וויפיל ס'נעמט דורך א מענטשן דער ענין פון יש פון די ענין וואס דער יצר הרע לאזט אים נישט דינען דעם אייבערשטן, ווי מען דארף דאס האבן אין די פיר דרגות פון מעשה בפועל און אין מידות און אין שכל און אין מסירות נפש, אדער ווי רבי עקיבא זאגט אויך אין יחידה שבנפש וואס איז בדוגמא דעם חומר ההיולי, אז יחידה שבנפש דארף אויכעט האבן א ענין פון העתקה און ארויסגיין פון דעם פון דעם גלות פון יחידה, לויט די שיטה פון רב פון לויט די שיטה פון רבי עקיבא. רבי אליעזר, יעצט וועט ער עפעס ארויסברענגען קלאר אין רבי אליעזר און רבי עקיבא. רבי אליעזר האלט אז כל מכה כלול של ארבע מכות. עס דארף זיין די עבודה פון יציאת מצרים אין אלע פיר סוגים פון כוחות הנפש, וואס די פיר סוגים כוחות הנפש האט ער ערשט דערמאנט, מען קען יעצט פון גיין פון יעצט זאל מען גיין פון אויבן ביז אונטן, די ערשטע איז די מסירות נפש וואס איז חכמה, צווייטע איז דער ענין פון בינה, די דריטע איז דער ענין פון מידות וואס דאס איז ז"א, און די פערדע איז מחשבה דיבור ומעשה וואס דאס איז מלכות. רב לעזער האלט אז כל מכה של ארבע מכות עס דארף זיין די עבודה פון יציאת מצרים אין אלע פיר סוגים פון כוחות הנפש, מ'האט ערשט אויסגערעכנט וואס זיי זענען צוויי מאל, ארויסגיין פון די הגבלות פון יעדן פון זיי. מען דארף ארויסגיין פון די אלע הגבלות, ארויסגיין פון די הגבלות, אכטונג געבן, נישט טון וויפיל, ער קען טון אלץ וואס ס'דארף צו זיין, ווי מ'וועט לערנען ווייטער, אבער ס'איז נאך אלץ מיט הגבלות, מען דארף ארויסגיין פון די הגבלות, ס'דארף האבן א השפעה אויף די אלע פיר יסודות, ווי געזאגט ווי רבי אליעזר לערנט, כל מכה מארבע, נישט נאר ווי די וואסער איז וואסער אליין, אבער ווי וואסער האט אין זיך די אלע ארבע יסודות, ס'הייסט אז מען דארף ארבעטן אויף אלע פיר זאכן, ווי אויסגערעכנט פריער. דער נידעריגסטער אופן איז, די מדידה והגבלה אין זיין מלחמת היצר, וואס איז די ערשטע זאך? די ערשטע זאך, דער נידעריגסטער אופן איז, די מדידה והגבלה אין זיין מלחמת, דער רבי האט געזאגט די זעלבע אויפן זעלבן וועג, א' עבודה בפועל מחשבה דיבור מעשה, וואס איז מלכות, ב' איז במידות, וואס דאס איז ז"א, ג' איז בשכל, וואס דאס איז בינה, און ד' מסירות נפש, וואס דאס איז חכמה, דער רבי פון אונטן ארויף, ווען מען דארף טון די עבודה, אויף פטור ווערן פון דעם יצר הרע און טון וואס דער אייבישטער וויל ווי ס'דארף צו זיין איז דער נידער, לויט רבי אליעזר, דער נידעריגסטער אופן איז די מדידה והגבלה אין זיין מלחמת היצר וואס ברענגט אים צו עובר זיין רחמנא ליצלן במעשה ובדיבור ובמחשבה, בפועל. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פיר און דרייסיק כי המהרהר ברצון נקרא רשע באותה שעה, ממילא מוז ער ארבעטן אויף דעם, אויף דעם ענין פון מעשה, בדיבור און מחשבה, על כל פנים, אויף איסורים וואס פארלאנגען א מלחמה גדולה ועצומה וכו', דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק ל, אז אויף מחשבה דיבור און מעשה איז פשוט א מלחמה גדולה ועצומה וואס דער יצר טוב האט מיט'ן יצר הרע, נפש אלוקית האט מיט'ן נפש הבהמית. דאס איז די ערשטע עבודה. א מער דקות'דיגע אופן אין מצרים איז, אז כאטש ער איז נזהר בתכלית פון עובר זיין א דבר איסור, אפילו א דקדוק קל של דברי סופרים, ער גיט אכטונג ער איז שוין אין א דרגה וואס איז נישט שייך צו די אנדערע זאכן, איז אבער זיין הנהגה אין ענייני היתר אין אן אופן וואס איז צוגעפאסט צו הנחות העולם. ער האט נאך נאך א ענין פון מצרים וואס ער דארף ארויסגיין, וואס איז דאס? אז ענייני איסור איז ער הונדערט פראצענט פיין, עס קומט צו ענייני היתר איז ער נאך אלץ מוגבל, וואס איז ער מוגבל? הנחות העולם, וואס וועט יענער זאגן, וואס וועט דער זאגן, וואס ער גייט טון, טראכט ער וואס די וועלט וועט זאגן אויף דעם, אז ביי יעדע זאך וואס ער טוט פארנעמט ביי אים אן ארט, מה יאמרו הבריות, וואס וועט מען זאגן? און דאס קען האבן א השפעה אויף אים ווי ער טוט, אז ער טוט עס באהאלטענערהייט אדער ער טוט עס אפענערהייט, ס'האט א השפעה אויף אים, וואס אזא הנהגה נעמט זיך דערפון וואס ער איז מדוד ומוגבל לויט זיין הרגש פון דער וועלט ארום אים, ער איז מוגבל פון די וועלט ארום אים, אין זיינע מידות וואס פילן און רעכענען זיך מיט דעם ארום. אפילו ווען ער גייט שוין ארויס פון די מדידות והגבלות פון דער וועלט ארום זיך און גייט צו די העכערע דרגה יעצט, קען ער אבער נאך אלץ בלייבן צוגעבונדן צו די הגבלות פון זיין אייגענער מציאות, ער בלייבט אין די הגבלות פון דעם וואס ער קען טון, וויפיל ער טוט, ער קען טון אסאך אסאך מער, אבער ער האלט שוין, ער טוט שוין וויפיל אין זיין מציאות ער קען, זיין עבודה איז נאר על פי טעם ודעת, נאר מיט שכל, וואס שכל זאגט אים אזויפיל טוט ער, וואס איז שכל דער פראבלעם? מיט דער קרירות פון זיין שכל, שכל איז א ענין פון קאלטקייט, שכל איז א ענין וואס קען ברענגען צו זאכן נישט גוט, איז ממילא איז שכל, איז די עבודה איז נאר על פי טעם ודעת, נאכאלץ נישט גוט, דאס איז די דריטע דרגה אבער ס'איז נאכאלץ נישט גוט. די העכסטע דרגה וואו מען דארף באווארענען די עבודה פון יציאת מצרים, לדעת רבי אליעזר וואס ער זאגט עס דא פיר זאכן, איז אין דער עבודה פון מסירות נפש, חכמה שבנפש. מען האט אויסגערעכנט אזש די אלע פיר זאכן, ערשטע זאך איז מחשבה ודיבור ומעשה בפועל, מלחמה עצומה, צווייטע זאך איז א דקות'דיגערע זאך, וואס ער ער גיט שוין אכטונג אויף די אלע זאכן אויף איסור חס ושלום, נאר האט ער האט א פראבלעם אין די עניני היתר, וואס הנחות העולם, וואס מה יאמרו הבריות, דער רבי זאגט דעם לשון קלאר, יא, מה יאמרו הבריות, ער גיט זיך אכטונג וואס וועט מען זאגן ווען ער טוט דאס און דאס, ווען נאך נישט דא דער ענין וואס ער גייט ארויס וואס ער טוט שוין ממש ווי ס'דארף צו זיין מיט וויפיל ער קען מיט אלס, אבער ס'איז נאכאלס זיין אייגענע מציאות, זיין עבודה איז שכל, שכל איז מוגבל. און יעצט קומט די העכסטע דרגה, די פערדע דרגה, אלס שטימט מיט דעם וואס ר' אליעזר זאגט אז כל מכה ומכה איז היתה ארבע מכות, ס'דא פיר זאכן וואס מ'דארף דורכנעמען מיט אונזער עבודה, אויכעט די זעלבע זאך ווי מצרים. די העכסטע דרגה וואו מען דארף באווארענען די עבודה פון יציאת מצרים לדעת רבי אליעזר איז אין דער עבודה פון מסירות נפש, ווי געזאגט פריער מסירות נפש איז חכמה שבנפש, ער איז טאקע עובד השם למעלה מטעם ודעת, ער דינט שוין דעם אייבערשטן די העכסטע דרגה וואס עס קען זיין ביי א אידן, העכער מטעם ודעת, אבער נאך אלץ מיט א מדידה והגבלה. ס'איז העכער מטעם ודעת, אבער ס'איז נאך מוגבל, ווי קען עס זיין? דער רבי מאכט עס זייער געשמאק מיט א מעשה, א באוואוסטע מעשה, כ'האב עס געהערט אמאל דער רבי האט עס געזאגט ביי פארברענגען אויכעט, דאס דאס איז א פארברענגען פון תשי"ד און תשח"י, וואס מ'האט, דער רבי האט עס דערמאנט אסאך מאל אין די פארברענגען וואס מיר זענען געווען. דער רבי דערציילט א מורא'דיגע מעשה פון פריערדיגן רבי'ן, על דרך, ווי קען זיין אזא זאך, לכאורה קען דאך זיין, ער איז טאקע עובד השם למעלה מטעם ודעת, אבער נאך אלץ מיט א מדידה והגבלה, ווי שטימט דאס? זאגט דער רבי אזוי, על דרך ווי דער רבי האט דערציילט וועגן איינעם וואס האט ביים ליינען קריאת שמע מאריך געווען אין אחד, ווען א איד וואס האט געזאגט קריאת שמע האט ער פשוט מאריך געווען, האט געזאגט אחד זייער לאנג, אחד, געזאגט זייער לאנג אחד, און זיך מתבונן געווען וואס מיינט אחד, אין אחד, די אלף אלופו של עולם זיין רקיעים און דר'ערד און ארבע רוחות השמים אחד מיט אלס די אלע מעלות און האט שפעטער געזאגט נאכן דאווענען האט ער געזאגט אז די התבוננות האט זיך געצויגן באלד איינע מינוטע אזוי האט ער געזאגט דאך א סתירה פון מיניה וביה אויב ער איז געווען אין אזא אופן וואס האט זיך מתבונן געווען אין אחד און האט געזאגט אחד ווי ס'דארף צו זיין און האט זיך מתבונן געווען אין דעם און אחד האט דער ענין פון ביז מסירות נפש ווי האט ער געוואוסט אז ס'האט גענומען איינע מינוטע? ער האט זיך פארטיפט אין דער התבוננות פון אחד וואס ענינו איז מסירות נפש, מיר רעדן דאך יעצט וועגן די עבודה פון מסירות נפש, אז א איד דארף צוקומען צו די עבודה מסירות נפש זאל זיין העכער פון מדידה והגבלה, ווי קען זיין מסירות נפש העכער פון מדידה והגבלה, זעהן מיר פון די מעשה. ער האט זיך פארטיפט אין דער התבוננות פון אחד וואס ענינו איז מסירות נפש, און בה בשעה האט ער געקענט קוקן אויף א זייגער און אויסרעכענען די צייט וואס ער איז געשטאנען אין א תנועה פון מסירות נפש. א געוואלדיגע זאך אז די מסירות נפש האט ער אויסגעחשבונ'ט מיט די צייט דאס איז נאך אלץ נישט גוט פון דעם דארף מען עכט ארויסגיין דאס איז די פערדע העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין וואס א איד דארף טון ווי רבי אליעזר זאגט אין מצרים כל מכה של ארבע מכות היה אדער דער רבי זאגט נאך בדקות יותר ס'קען נאך זיין נאך נאך מער בדקות ביי אים איז נאך דא דער הרגש ביז יעצט האט מען געלערנט דעם ענין פון יענער וואס האט געהאט מסירות נפש אבער עס איז געווען מיט באלד איינע מינוטע ער האט דאך געהאלטן עס איז דאך סתירה מיניה וביה דאס איז נישט דער ענין ער איז נישט ארויסגעגאנגען אינגאנצן פון זיך ער איז ארויס פון זיך אבער געבליבן אין זיך דא קען נאך זיין נאך א העכערע דרגה אויכעט בדקות יותר ביי אים איז נאך דא דער הרגש אז ער פראוועט מסירות נפש ער איז נישט בטל ער ער קען דערציילן, איך פראווע מסירות נפש. אך און וויי צו אזא מסירות נפש וואס ער גייט ארום און זאגט אז ער פראוועט מסירות נפש. וואס דאס באווייזט אז ער איז נאך נישט לגמרי ארויס פון די מדידות והגבלות פון זיין מציאות. ווען איז ער ארויס פון זיין מציאות און די הגבלות אז ער איז נישטא בכלל? נישט אז ער גייט זאגן אז ער פראוועט מסירות נפש. דאס איז א סתירה צו דעם גאנצן ענין. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס רבי אליעזר זאגט אז מ'דארף האבן דעם ענין פון די פיר זאכן, וויאזוי צו ארויסגיין פון דעם פונעם ענין פון מצרים. יעצט אין אות חית וועט דער רבי צוברענגען וואס טוט אויף רבי עקיבא. רבי עקיבא האלט דאך אז ס'דארף זיין דער ענין אפילו פון כח היולי, וואס דאס איז יחידה שבנפש און אלס, און ער זאגט אז דערפאר איז געווען חמש כל מכה של חמש מכות, רבי משה וואס רבי עקיבא'ס שיטה איז, און געוואלדיג ווי דער רבי וועט ארויסברענגען, און מען זעט עס אויכעט אין דעם נעמען פון רבי אליעזר און רבי עקיבא, און פון וואנעט רבי אליעזר קומט און פון וואנעט רבי עקיבא קומט. פשוט געוואלדיג ווי דער רבי וועט עס ארויסברענגען. אות חית. אויף דעם טוט אויף רבי עקיבא אז כל מכה של חמש מכות היה. רבי אליעזר איז על שם, וואס הייסט רבי אלעזר? על שם אלוקי אבי בעזרי. אז דער אייבישטער מיין טאטע איז בעזרי. ברענגט אראפ אין הערה אַכט און דרײַסיק איז א פסוק אין יתרו יא וראה פסיקתא פרשת פרה ווען משה רבינו איז געקומען אין פרשת יתרו יא ווען יתרו איז געקומען ווען ווען ציפורה איז געקומען מיט יתרו מיט די צוויי קינדער שטייט כי אלוקי אבי בעזרי שטייט אין פסיקתא אין פרשת פרה און אין במדבר רבה אין פרשת חוקת שטייט שאמר הקדוש ברוך הוא למשה חייך שיצא מחלציך שנאמר ושם האחד אליעזר איז אליעזר איז דער ענין פון אלוקי אבי בעזרי ער איז געווען א זון פון הורקנוס רבי אליעזר בן הורקנוס און ער איז א בן אברהם יצחק ויעקב וואס האט געהאט דעם עזר פון אלוקי אבי, וואס דערפאר האט זיך ביי אים נישט אפגעלייגט אז עפעס קען אנרירן דעם עצם פון א אידן, ווארום אפילו בשעת החטא היתה באמנה אתו, דער אלטער רבי זאגט אין תניא סוף פרק כד, אז א איד אפילו ווען ער טוט די עבירה, נוצט ער דעם לשון אין די מגילה, ווען אסתר האט נישט דערציילט פון וואנעט זי קומט, היתה באמנה אתו, דער אלטער רבי זאגט בשעת החטא איז זי אויכעט באמנה מיט דעם אויבערשטן, דערפאר איז רבי אליעזר האלט אז ס'קען נישט זיין אז ס'זאל אפ ס'זאל קומען צו א מצב וואס זאל אנרירן דעם עצם פון א אידן, ממילא דארטן דארף מען נישט קריכן, דארט האט נישט געטשעפעט, וואו דארף מען קריכן? נאר אין די אנדערע פיר דרגות, דערפאר איז כל מכה געווען אויף ארבע, נישט אין כח היולי, אין עצם הנפש פון א אידן קען נישט זיין קיין חיסרון, ווי ווייט דארף מען ארויסקריכן? האט מען אויסגערעכנט די אלע פיר עבודות וואס א איד דארף טון, דאס איז. רבי עקיבא האלט אבער נישט אזוי, פארוואס? איר ווייסט פארוואס? זייער פשוט, רבי עקיבא אבער האט געשטאמט פון גרים, רבי עקיבא איז געווען פון גרים, האט ער גערעדט און באווארנט די וועלכע מען דארף ערשט ברענגען תחת כנפי השכינה, א אנדער סארט קוק און א אנדער סארט צוגאנג אינגאנצן, בדקות יותר די עבודה פון מכפירים יחידתי, מכפירים איז פון ראטעווען דעם ענין פון יחידה, מכפירים פון כפירים איז א יונגער לייב, צו ראטעווען מכפירים יחידתי, אז מען דארף יא אנקומען ביז יחידה און דארטן אויכעט אכטונג געבן ווייל ער קומט פון גרים. די עבודה צו מתקן זיין אויכעט דעם עצם הנפש. אבער מצד דעם גופא קומט ארויס אן עילוי אין צווייטן קצה. מצד דעם גופא וואס רבי עקיבא זאגט אז מ'דארף אנקומען ביז די יחידה שבנפש, קומט ארויס אן עילוי אינעם צווייטן קצה. וואס דער עילוי? אז דווקא דורך דעם ווערט די יציאת מצרים אויך פון דער דרגה, אז מ'קריכט ארויס פון מצרים ביז דעם כח היולי, ביז די יחידה שבנפש. מען גייט ארויס פון די מדידות והגבלות וואס קענען זיין אויך אויף עצם הנפש, פון דעם גייט מען אויכעט ארויס, דורך דערלאנגען אין דעם עצם פון נפש אלוקית, מען קריכט און מען קומט אן ביז דעם עצם פון נפש אלוקית וואס יעמאלט וואס האט נישט קיינע הגבלות אין זיך. דער ברענגט אראפ אין הערה פֿינף און פֿערציק, להעיר מהידוע במעלת בכל מאדך דבעל תשובה לגבי צדיקים, א צדיק איז עובד עבודתו כרגיל מיט דעם, מה שאין כן א בעל תשובה ווען ער קומט צו בכל מאדך איז אינגאנצן אין א העכערע סארט דרגה ווי ביי א צדיק. וואס האט נישט קיינע הגבלות, הערה זעקס און פֿערציק להעיר מדיבור המתחיל, אור ליד ה'תש, וואס ריש פרק ו' די א מאמר פון פריערדיגן רבין אין תש, דבהתקשרות עצמי דנפש אלוקית אין צריך בדיקה. און דאס ברענגט צו יציאת מצרים אין אלע דרגות, דערפאר די מעלה דא וואס איז דא אין רבי עקיבא וואס מ'קומט אן צו די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין, ולגמרי ברענגט ער צו די גאנצע צו די צו יציאת מצרים אין אלע דרגות ביז ס'ענדיגט זיך די ריין פון מצרים ביז צו יציאת מצרים פון מצרים די גלות זה האחרון ביז בגשמיות ווען ס'וועט זיין כי מיצאתך ווי עס שטייט אין מיכה כי מיצאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות ושיחות ליל ב' דחג הפסח ליל ב' דפסח תשנ י ד נחום של פסח תשכ ח